בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף לד, מיר הייבן אן דף לג עמוד ב', די צווייטע שורה פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, כל מצוות עשה שהזמן גרמא וכו', איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה אז כל מצוות עשה שהזמן גרמא, אלע מצוות עשה וואס די זמן איז גורם, וואס האט א שייכות צו א זמן, איז אנשים חייבין ונשים פטורות זענען פרויען פטור, אבער וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמא, אלע מצוות עשה וואס האבן נישט מיט א זמן, איז אויף דעם האט די משנה געזאגט אחד האנשים ואחד הנשים חייבין סיי מענער סיי פרויען זענען מחיוב. זאגט די גמרא, תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, איזוהי מצוות עשה שהזמן גרמא, וואס זענען דוגמאות פון מצות עשה וואס די זמן איז גורם, ברענגט די ברייתא דוגמאות, סוכה למשל, סוכה איז דאך נאר א מצוה סוכות, ולולב, אויך נאר א מצוה סוכות, שופר איז א מצוה וואס איז נאר דא ראש השנה, וציצית, ציצית איז נאר דא ביי כסות יום, ביי לילה, ביי כסות לילה, איז נישט דא קיין מצוות ציצית, ממילא הייסט עס א מצות עשה שהזמן גרמא, און תפילין, תפילין איז אויך אזוי. ס'דא מאן דאמרים וואס האלטן אז שבת און יום טוב איז מען פטור פון תפילין, ס'דא מאן דאמרים וואס האלטן אז ביינאכט איז מען פטור פון תפילין, און ממילא הייסט עס אז ס'איז א זמן גרמא, איז די אלע מצוות זענען פרויען פטור. ווייטער ואיזוהי מצוות עשה שלא הזמן גרמא וואס האט נישט מיט א זמן, ברענגט די ברייתא דוגמאות, מזוזה, האט נישט מיט א זמן, מעקה, צו מאכן א מעקה אויפן דאך, האט נישט מיט א זמן, אבידה, די מצוה פון השבת אבידה האט נישט מיט א זמן, ושילוח הקן, די מצוה שילוח הקן, האט נישט מיט א זמן, איז טאקע די אלע מצוות, זענען פרויען מחיוב, פרעגט אבער די גמרא, וכללא הוא, איז עס דען א כלל אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור און מצות עשה וואס די זמן איז נישט גורם זענען פרויען מחיוב, פרעגט די גמרא א קשיא פון אפאר מצוות וואס מען זעט אז ס'איז נישט אזוי, די ערשטע מצוה וואס מען זעט אז דאס איז א יוצא מן הכלל, הרי מצה, מצה, די מצוה צו עסן מצה די ערשטע נאכט פסח, איז א מצוות עשה שהזמן גרמא, און פון דעסטוועגן זענען פרויען מחיוב צו עסן מצה, ווי רשי ברענגט די לימוד, ווייל אין די תורה שטייט טאקע בערב תאכלו מצות, איז א מצוות עשה, מצוות עשה שהזמן גרמא, אבער, היות עס שטייט אויך אין פסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, איז ווי רשי ברענגט די לימוד, די תורה האט מקיש געווען די לאו פון חמץ צו די מצוות עשה פון מצות, אז די אלע וואס זענען בכלל די לאו פון חמץ, זענען אויך בכלל די מצוה פון מצה, פשט פרויען זענען מחיוב צו עסן מצה. איז זעהט מען אז ס'איז דא דא א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען מחיוב. די זעלבע זאך שמחה, די מצוה זיך צו פרייען יום טוב ושמחת בחגך, ווי רשי ברענגט די לימוד, שטייט ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך, זעהט מען ס'גייט אויך ארויף אויף פרויען. און ס'א מצות עשה שהזמן גרמא, זעהט מען נאך א מצוה וואס ס'א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען מחיוב. און די זעלבע זאך הקהל, די מצוה פון הקהל, אז סוכות דארף יעדער איינער ארויפגיין אין בית המקדש די יאר נאך שמיטה, איז שטייט אויך אין פסוק הקהל את העם האנשים והנשים והטף, ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות, דאס איז דריי מצות עשה וואס די זמן איז גורם און פון דעסטוועגן זענען פרויען מחיוב, ותו, יעצט פרעגט די גמרא אויך אויף פארקערט, אויף די כלל וואס דו האסט געזאגט אז א מצות עשה וואס די זמן איז נישט גורם זענען פרויען יא מחיוב, איז אויך אויף דעם דא יוצא מן הכלל'ס, והרי תלמוד תורה, די מצוה צו לערנען תורה, וואס מען האט אויך געזען אז פרויען זענען פטור, און ס'איז דאך נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, די זעלבע זאך פריה ורביה איז אויך א מצות עשה וואס די זמן איז נישט גורם, און פרויען זענען פטור, און פדיון הבן, די מצוה פון פדיון הבן האבן מיר אויך געזען, פרויען זענען פטור אפילו ס'איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא דלאו מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות. פשט, ס'איז דא דריי יוצאים מן הכלל'ס צום ערשטן כלל, און דריי יוצאים מן הכלל'ס צום צווייטן כלל, סיי אויף די כלל וואס מען האט געזאגט אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, זעהט מען דריי יוצאים מן הכלל, מצה, הקהל און שמחה, און די זעלבע זאך די צווייטע כלל, אז מצות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען מחויב, איז אויך דא דריי יוצאים מן הכלל'ס תלמוד תורה, פריה ורביה און פדיון הבן, און וואס גייט דא פאר? ענפערט די גמרא, אמר רבי יוחנן, זאגט טאקע רבי יוחנן, אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, פשט, ווען ס'שטייט אין די משנה א לשון כל, אזוי ווי שטייט ביי אונזער משנה כל מצוות עשה שהזמן גרמא, כל מיינט גארנישט, ס'מיינט נישט אז ס'איז נישט דא א יוצא מן הכלל, אפילו ווען די משנה באנוצט זיך מיט א לשון חוץ, אז חוץ דארט און דארט, איז אויך נישט פשט אז ס'איז נישט דא קיין יוצא מן הכלל, ס'קען אמאל זיין אז ס'איז דא א יוצא מן הכלל צום חוץ אויך, און רבי יוחנן ברענגט א ראיה דתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עירובין, בכל מערבין ומשתתפין, מיט אלע סארט מאכלים, קען מען מאכן עירובי חצירות און שיתופי מבואות, חוץ מן המים ומלח, חוץ וואסער און זאלץ, וואס וואסער און זאלץ זעטיגט נישט דעם מענטש, איז מיט דעם קען מען נישט מאכן עירובי חצירות און שיתופי מבואות, איז אויף דעם שטעלט זיך די קשיא, ותו ליכא, איז דען נישט דא נאך זאכן וואס זעטיגן נישט דעם מענטש וואס מען קען נישט מאכן מיט דעם עירובי חצירות און שיתופי מבואות, והאיכא כמהין ופטריות. וואס דאס איז אזעלכע סארט מאשרומס געוויקסן וואס זעטיגט אויך נישט די מענטש, און אין די משנה שטייט דאס נישט, אין די משנה שטייט חוץ מן המים ומלח, זעהט מען דא, אלא אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, און ממילא איז נישט קיין קשיא אויף אונזער משנה, אפילו טאקע די משנה זאגט כל מצות עשה שהזמן גרמא כל מצות עשה שלא הזמן גרמא עס מיינט גארנישט, ס'איז טאקע דא דריי יוצאים מן הכלל דא, און דריי יוצאים מן הכלל דא. זאגט יעצט די גמרא, מען האט געזעהן אין די משנה מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות פרעגט די גמרא מנלן, פון וואו ווייסט מען אז פרויען זענען פטור, פון מצוות עשה שהזמן גרמא, יעצט אזוי, במהלך די קומענדיגע סוגיא גייט מען זעהן די גמרא עט פרובירן פעסטצושטעלן די צוויי כללים וואס מען האט געזעהן אין די משנה, פשט אונז דארפ'מיר האבן סיי א מקור אז מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, און סיי א מקור אז מצוות עשה שהזמן לאו גרמא זענען פרויען מחויב, איז קודם כל דארף מען א מקור אויף די צוויי זאכן, חוץ פון דעם, נאכדעם וואס מען עט פעסטשטעלן אז ס'דא א מקור אויף דעם, דארף מען אויך פארשטיין פארוואס לערנט מען נישט ארויס פון די יוצאים מן הכלל'ס אז ס'איז נישט אזוי, פשט פארוואס לערנט מען נישט ארויס פון מצה הקהל און שמחה אז אפילו ביי מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחויב, און די זעלבע זאך דארף מען אויך פארשטיין פארוואס לערנט מען נישט ארויס פון תלמוד תורה פדיון הבן און פריה ורביה אז מצות עשה שהזמן לאו גרמא אז פרויען זענען פטור, דאס גייט מען דא זען במהלך הסוגיא איז די ערשטע זאך וואס די גמרא וויל וויסן וואס איז די מקור אז מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, ענפערט די גמרא גמר מתפילין. מען לערנט ארויס א מה מצינו פון תפילין, מה תפילין נשים פטורות, אף כל מצות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות, אזוי ווי תפילין, וואס תפילין איז א מצות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען פטור, איז די זעלבע זאך אלע מצות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען אויכעט פטור. יעצט תפילין אליין, ווי ווייסט מען טאקע אז פרויען זענען פטור? זאגט די גמרא. ותפילין גמר לה מתלמוד תורה, תפילין לערנט מען ארויס פון תלמוד תורה, מה תלמוד תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות, פשט, שטייט אין די פרשה פון ואהבת, זאגט דער פסוק ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, דאס איז די מצוות תלמוד תורה, נאכדעם זאגט דער פסוק וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך, פשט די תורה האט מקיש געווען תפילין צו תלמוד תורה, איז אזוי ווי תלמוד תורה זענען פרויען פטור, אזוי ווי מען האט שוין געזען אין די לימוד. איז די זעלבע זאך תפילין זענען פרויען אויך פטור, און אז אונז האמיר א קלארע לימוד אז פרויען זענען פטור פון צו לייגן תפילין, לערנט מען שוין ארויס פון דא אויף אלע מצות עשה שהזמן גרמא אז פרויען זענען פטור. איי פרעגט די גמרא, אפשר זאל מען מקיש זיין תפילין צו מזוזה ונקיש תפילין למזוזה אנשטאטס מקיש זיין תפילין צו תלמוד תורה? זיי עס מקיש צו די נעקסטע פסוק, אין די נעקסטע פסוק שטייט דאך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, איז זיי עס מקיש צו דארט אז אזוי ווי מצות מזוזה זענען פרויען מחויב, איז די זעלבע זאך תפילין זענען פרויען אויכעט מחויב, זאגט די גמרא ניין, תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה, תפילין למזוזה בפרשה שניה לא איתקיש, פשט די תורה האט מקיש געווען תפילין צו תלמוד תורה סיי אין די פרשה פון ואהבת און סיי אין די פרשה פון והיה אם שמוע, אין די פרשה פון ואהבת האבן מיר שוין געזען, שטייט ושננתם לבניך ודברת בם, און גראד נאכדעם וקשרתם לאות על ידיך, די זעלבע זאך אין די פרשה והיה אם שמוע, שטייט וקשרתם אותם לאות על ידכם, און גראד נאכדעם ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, זעט מען די תורה האט מקיש געווען תפילין צו תלמוד תורה צוויי מאל, אבער די היקש פון תפילין צו מזוזה איז אין פרשה פון ואהבת דא טאקע א היקש, שטייט וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך,

ווי איידער תפילין פון מזוזה. איי פרעגט די גמרא, ונקיש מזוזה לתלמוד תורה, היות וואס אין די פרשה והיה אם שמוע שטייט די פרשה פון מזוזה לעבן די פרשה פון תלמוד תורה, איז זיי זיי מקיש און זאג אז אזוי ווי א פרוי איז פטור פון תלמוד תורה, איז א פרוי אויך פטור פון מזוזה, זאגט די גמרא ניין, לא סלקא דעתך, דכתיב למען ירבו ימיכם, גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי, פשט, נאכדעם וואס שטייט אין והיה אם שמוע וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך זאגט די פסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם, פשט, די ענין פון אריכות ימים גייט ארויף אויף מזוזה, איז קענסטו מיר נישט זאגן אז פרויען זענען פטור פון מזוזה ווייל פרויען דארפן עפעס נישט אריכות ימים, אוודאי דארפן זיי ממילא איז מען נישט מקיש מזוזה צו תלמוד תורה און אוודאי זענען פרויען מחויב מיט מצוות מזוזה, פרעגט אבער די גמרא, והרי סוכה דמצות עשה שהזמן גרמא, סוכה דאך א מצות עשה שהזמן גרמא דכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים, און טעמא דכתב רחמנא האזרח להוציא את הנשים הא לאו הכי נשים חייבות, פשט שטייט אין די פסוק ביי סוכה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות איז פון האזרח דרש'ט מען אז דוקא א מאן און נישט א פרוי א פרוי איז פטור פון מצות סוכה איז משמע אז נאר ווייל אונז האמיר די לימוד איז מען ממעט נשים פון סוכה אבער ווען נישט די לימוד וואלט מען נישט געקענט ארויסלערנען פון תפילין אז יעדע מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור איי מ'שמועסט מיר דאך יעצט אז אלע מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור אמר אביי זאגט טאקע אביי אז ביי סוכה דארף מען האבן די לימוד, איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא כ'וואלט ווען געמיינט אז הואיל דכתיב בסוכות תשבו תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו, פשט היות וואס שטייט תשבו, און תשבו ווייסט מען איז כעין תדורו א מענטש דארף וואוינען אין די סוכה אזוי ווי ער וואוינט אין שטוב, איז אזוי ווי אין שטוב וואוינט די מאן מיט די פרוי איז אפשר אין סוכה באלאנגט אויך די פרוי, פארדעם ביי סוכה דארף מען א שפעציעלע מיעוט, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות אז פרויען נישט, אבער ביי אלע אנדערע מצוות עשה שהזמן גרמא'ס, דארף מען נישט קיין שפעציעלע לימוד, נאר מען לערנט עס ארויס פון תפילין אזוי ווי מען האט געזען. ורבא אמר, רבא האט א אנדערע הסבר פארוואס ביי א סוכה דארף שטיין כל האזרח צו ממעט זיין נשים, זאגט רבא איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות, מה להלן נשים חייבות אף כאן נשים חייבות, צריכה, פשט זאגט רבא ווען נישט דער לימוד וואלט איך געזאגט ס'דא א גזירה שווה, חמשה עשר חמשה עשר צו פסח, ביי ביידע שטייט חמשה עשר סיי ביי סוכה סיי פסח, איז וואלט איך ארויסגעלערנט אזוי ווי פסח, זענען פרויען מחיוב צו עסן מצה, איז די זעלבע זאך, זענען פרויען מחיוב צו זיצן אין סוכה, פאר דעם דארף מען א שפעציעלע לימוד האזרח אז ס'איז נישט אזוי, אבער אלגעמיין, אוודאי קען מען אלעס ארויסלערנען פון תפילין, אז א מצות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען פטור. איי פרעגט די גמרא, והרי ראי', די מצוה פון עולה רגל זיין און ברענגן א עולת ראי', דמצות עשה שהזמן גרמא, ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, און וטעמא דכתב רחמנא זכורך, להוציא הנשים הא לאו הכי, נשים חייבות, ביי די מצוה פון עולה רגל זיין שטייט שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, איז פון זכורך איז מען ממעט נשים, אבער ווען נישט דער מיעוט, וואלט איך לכאורה געזאגט אז פרויען זענען מחיוב, איי פארוואס? ס'איז דאך א מצות עשה שהזמן גרמא, ענטפערט די גמרא אויכעט, מ'דארף דא האבן א שפעציעלע לימוד, איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא, נילף, ראי' ראי' מהקהל, ביי הקהל שטייט אויכעט ראי' בבוא כל ישראל לראות, איז ווען נישט די שפעציעלע לימוד פון זכורך וואלט איך געזאגט אז מ'זאל ארויסלערנען פון הקהל אז אזוי ווי הקהל זענען פרויען מחיוב איז די זעלבע זאך ראי' זענען פרויען אויכעט מחיוב דארף מען א שפעציעלע לימוד זכורך אז ס'איז נישט אזוי אבער אלגעמיין לערנט מען אלעס ארויס פון תפילין אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור איי פרעגט די גמרא ואדילפינן מתפילין לפטורא נילף משמחה לחיובא, פשט יעצט פארט די גמרא אריין אין די צווייטע חלק, נאכדעם וואס מ'האט פעסטגעשטעלט אז פרויען זענען פטור פון מצות עשה שהזמן גרמא'ס, גייט יעצט די גמרא פרעגן פון די דריי יוצאים מן הכלל'ס פון מצה הקהל און שמחה, אז דארט זעהט מען לכאורה אז ס'איז נישט אזוי, איז פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון דארט טאקע אז ס'איז נישט אזוי, איז די ערשטע פרעגט די גמרא פון שמחה, שמחה איז דאך א מצות עשה שהזמן גרמא, און פון דעסטוועגן זענען פרויען מחיוב אזוי ווי מ'האט געזען די לימוד אתה ובנך ובתך אז פרויען זענען מחיוב זיך צו פרייען יום טוב, איז פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון דארט אז אלע מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחיוב? ענטפערט די גמרא אמר אביי, אשה בעלה משמחה פשט די מצוה פון שמחת יום טוב ליגט נישט אויף די פרוי אליין, ס'איז א מצוה אויף איר מאן די מאן זאל איר משמח זיין, און ממילא הייסט עס נישט אז א פרוי איז מחיוב דא מיט א מצות עשה שהזמן גרמא. איי פרעגט די גמרא, אלמנה מאי איכא למימר, אין די פסוק ושמחת בחגך שטייט דארט ווייטער והגר והיתום והאלמנה, אז א אלמנה איז אויך מחיוב אין די מצוה, און אלמנה האט דאך נישט קיין מאן, איז לכאורה זעט מען דא אז די פרוי אליין איז יא מחיוב אין די מצות שמחה, זאגט די גמרא ניין בשרויה אצלו, פשט די אלמנה, רעדט מען דא פון א אלמנה, א ארעמע אלמנה, וואס וואוינט ביי עפעס א מאן און ער האלט דאך איר אויס, איז דער וואס האלט איר אויס, דער וואס זי עסט ביי אים, ער איז מחיוב איר צו משמח זיין, אבער די מצוה ליגט נישט אויף די פרוי אליין, איז פון שמחה נישט קיין קשיא, אבער, פרעגט די גמרא ונילף מהקהל, וואס טוט זיך מיט הקהל? הקהל האט מען געזען שטייט קלאר אנשים נשים וטף אז די פרויען זענען מחיוב מיט מצות הקהל און ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, זאל מען ארויסלערנען פון הקהל אויף אלע מצות עשה שהזמן גרמא אז פרויען זענען מחיוב, זאגט די גמרא ניין, משום דהוה מצה והקהל שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, האט מען שוין געזען די כלל אז דארט ווי די תורה חזר'ט איבער א זאך צוויי מאל איז א סימן אז פון דא קענסט זיך נישט ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער, איז היות אונז האמיר דא מצה און הקהל די צוויי יוצא מן הכלל'ס, שמחה האט מען געזען איז נישט קיין יוצא מן הכלל ווייל שמחה איז אשה בעלה משמחה, אבער מצה און הקהל איז צוויי יוצא מן הכלל'ס, איז פשט ס'איז שני כתובים הבאים כאחד, איז פון שני כתובים הבאים כאחד קען מען זיך נישט ארויסלערנען, איז קען מען נישט ארויסלערנען פון מצה מצה און הקהל אויף די רעשט פון די תורה, נאר וואס דען, מען לערנט ארויס פון תפילין אז מצות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען פטור. אויב אזוי פרעגט די גמרא, טאמער ביסט גערעכט אז שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אי הכי, תפילין וראי' נמי שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, אויב אזוי איז תפילין, שטייט קלאר האמיר געזען, די תורה האט מקיש געווען תפילין צו תלמוד תורה, אז תפילין זענען פרויען פטור, ראי' האמיר אויך געזען שטייט אין פסוק זכורך אז דווקא מענער זענען מחיוב מיט ראי' פרויען נישט, קומט אויס ווייטער אונז האמיר דא צוויי פסוקים וואס שטייט דארט אז ביי מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, איז זאג די זעלבע זאך, שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, מען קען נישט ארויסלערנען פון דא אויף די רעשט פון די תורה. זאגט די גמרא ניין. צריכה, פשט די צוויי פסוקים תפילין מיט ראי' דארף מען האבן, ס'הייסט נישט שני כתובים הבאים כאחד ווייל מען וואלט נישט געקענט ארויסלערנען איינס פונעם צווייטן, פארוואס? ווייל דאי כתב רחמנא תפילין, ווען ס'וואלט געשטאנען אין די תורה נאר תפילין, אז פרויען זענען פטור פון תפילין ולא כתב ראי' און ס'וואלט נישט געשטאנען א פטור ביי ראי' וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען ראי' פון תפילין, פארוואס? ווייל הווא אמינא וואלט איך געזאגט, ניילף ראי' ראי' מהקהל. אזוי ווי מ'האט פריערט געזען איז דא א גזירה שווה ראי' ראי' פון הקהל, איך וואלט געזאגט אז אזוי ווי הקהל זענען פרויען מחיוב, איז ראי' זענען פרויען אויך מחיוב, איז פאר דעם דארף איך א בפירוש'ן פסוק זכורך ביי ראי' אז ס'איז נישט אזוי, ווייטער ואי כתב רחמנא ראי' ולא כתב תפילין, טאמער ס'וואלט נאר געווען א לימוד אויף ראי' אז פרויען זענען פטור און אויף תפילין נישט, וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען תפילין פון ראי', ווייל הווא אמינא וואלט איך געזאגט אקיש תפילין למזוזה אז מ'זאל מקיש זיין, תפילין צו מזוזה, אז אזוי ווי ביי מזוזה זענען פרויען מחיוב איז תפילין זענען אויך פרויען מחיוב, צריכה פאר דעם דארף איך האבן ביידע לימודים, איז דא דאס הייסט נישט שני כתובים הבאים כאחד פון דא קען מען אוודאי יא ארויסלערנען אויף די רעשט פון די תורה אז א מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור, מה שאין כן פון די יוצא מן הכלל'ס, פון מצה און הקהל, דאס איז באמת שני כתובים הבאים כאחד, און פון דארט קען מען נישט ארויסלערנען פון די רעשט פון אויף די רעשט פון די תורה אז א מצות עשה שהזמן גרמא אז פרויען זענען מחיוב. איי פרעגט די גמרא אי הכי מצה והקהל נמי צריכי? לכאורה מצה און הקהל דארף מען אויך ביידע פסוקים, זאגט די גמרא נישט ריכטיג, אויף וואס דארף מען ביידע פסוקים למאי צריכי? בשלמא אי כתב רחמנא הקהל ולא כתב מצה, גאנץ גוט ווען ס'וואלט געשטאנען הקהל און נישט מצה פשט ווען ס'וואלט געשטאנען הקהל און נישט מצה דעמאלטס טאקע וואלט איך געהאט א פראבלעם וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען מצה פון הקהל, ווייל הוה אמינא נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות, כ'וואלט געוואלט ארויסלערנען ענדערש א גזירה שווה חמשה עשר חמשה עשר פון סוכות, אזוי ווי סוכות זענען פרויען פטור וואלט איך געזאגט מצה זענען פרויען אויך פטור, פארדעם דארף איך האבן א שפעציעלע לימוד ביי מצה אז ס'איז נישט אזוי אז פרויען זענען מחיוב במצה, אבער זאגט די גמרא אלא נכתוב רחמנא מצה ולא בעי הקהל, ס'וואלט געקענט שטיין די תורה מצה, און די תורה וואלט נישט געדארפט זאגן ביי הקהל אז פרויען זענען אויך מחיוב, ווייל ואנא אמינא כ'וואלט אליין געוואוסט אז טפלים חייבין, נשים לא כל שכן, מאדאך קינדער זענען מחיוב בהקהל, איז אוודאי פרויען זענען אויך מחיוב. הילכך, פארדעם קומט אויס די גאנצע פסוק פון הקהל איז איבעריג, הוה להו שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. איז קומט אויס באמת איז דא דא צוויי פסוקים וואס ס'וואלט נישט אויסגעפעלט ביידע פסוקים, און ביי אזא זאך זאגט מען שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, פארדעם קען מען נישט ארויסלערנען פון מצה און הקהל אז מצוות עשה שהזמן גרמא אז פרויען זענען מחיוב, נאר וואס דען, מען לערנט ארויס פון תפלין אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען פטור. פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר אין מלמדים, אלא למאן דאמר מלמדים, מאי איכא למימר, פשט, דער יסוד אז שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים איז בעצם א מחלוקת, ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, איז לויט די מאן דאמר איז שווער, פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון מצה און הקהל אז אזוי ווי מצה און הקהל זענען מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען מחיוב איז עס אויף זיך אלע מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחיוב דאס איז א קשיא וואס די גמרא פרעגט דא יעצט די גמרא ענטפערט נישט די קשיא דא די גמרא ענטפערט די קשיא אויף די קומענדיגע בלאט און מיר זעהן טאקע די מארגענדיגע סוגיא הייבט זיך אן מיט א תירוץ אויף די קשיא אבער פארדעם פרעגט יעצט די גמרא א כללית'דיגע שאלה ותו מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות מנלן, פשט צוריק צו די יסודות, ווי ווייסט מען אז ביי מצוות עשה שלא הזמן גרמא אז פרויען זענען מחיוב? ווי שטייט אין די תורה אז פרויען זענען מחיוב במצוות? פשט ביי מצוות עשה שלא הזמן גרמא דארף מען אויך האבן א מקור אויף דעם. ענטפערט די גמרא, דיליף ממורא, מ'לערנט עס ארויס פון מורא אב ואם, אז מה מורא, נשים חייבות, אזוי ווי מורא אב ואם זענען פרויען מחיוב, אזוי ווי מ'האט שוין געזען איש אמו ואביו תיראו, תיראו איז א לשון רבים פרויען זענען מחיוב, אף כל מצוות עשה שלא הזמן גרמא, נשים חייבות, איז ביי אלע מצות עשה שלא הזמן גרמא'ס, זענען פרויען אויך מחיוב. איי פרעגט די גמרא, און יעצט הייבט אן די גמרא צו צונעמען די דריי יוצאים מן הכלל'ס צו די כלל, מען האט געזען אז תלמוד תורה, פדיון הבן און פריה ורביה זענען דריי מצות עשה שלא הזמן גרמא'ס, וואס פרויען זענען פטור, איז פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון דארט, פון תלמוד תורה, פון פדיון הבן און פון פריה ורביה, אז ס'איז נישט אזוי אז ביי מצות עשה שלא הזמן גרמא'ס זענען פרויען פטור, איז די גמרא הייבט אן מיט תלמוד תורה, ונילף מתלמוד תורה זאל מען ארויסנעמען פון תלמוד תורה אז פרויען זענען פטור, אפילו פון מצות עשה שלא הזמן גרמא. ענטפערט די גמרא, משום דהוה ליה תלמוד תורה פריה ורביה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, פשט היות עס איז סיי תלמוד תורה און פריה ורביה וואס ביי ביידע זענען פרויען פטור, איז שני כתובים הבאים כאחד פון דארט קען מען נישט ארויסלערנען. איי פרעגט די גמרא, ולר' יוחנן בן ברוקה דאמר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלוקים פרו ורבו מאי איכא למימר, רבי יוחנן בן ברוקה האלט אז די מצוה פון פריה ורביה גייט יא ארויף אויף פרויען, פרויען זענען יא מחויב מיט פריה ורביה, איז לויט אים פארוואס טאקע לערנט מען נישט ארויס פון תלמוד תורה אז אזוי ווי תלמוד תורה איז לאו זמן גרמא און פון דעסוועגן זענען פרויען פטור, איז אלע מצוות עשות אפילו לאו זמן גרמא זענען פרויען פטור? זאגט די גמרא, ווייל אפילו לויט רבי יוחנן בן ברוקה איז אויך דא דא צוויי פסוקים, משום דהוה תלמוד תורה פדיון הבן, שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, סיי תלמוד תורה סיי פדיון הבן איז לאו זמן גרמא, ובמילא האבן מיר דא ווייטער צוויי פסוקים וואס מען קען פון דארט נישט ארויסלערנען, איז דארט טאקע א יוצא מן הכלל אז פרויען זענען פטור פון תלמוד תורה פדיון הבן, אבער אלע אנדערע מצוות וואס לאו זמן גרמא איז אוודאי זענען פרויען מחויב, און דאס לערנט מען ארויס פון מורא אב ואם. אבער פרעגט די גמרא, און רבי יוחנן בן ברוקה נמי ניהוו פריה ורביה מורא שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, פשט, טאמער מען לערנט נישט ווי רבי יוחנן בן ברוקה האט מען געזען מען האט א מקור פון מורא אב ואם אז אלע פלעצער אלע מצוות עשה שלא הזמן גרמא זענען פרויען מחויב אבער לויט רבי יוחנן בן ברוקה איז דא דא נאך א מצוה פריה ורביה וואס דאס איז אויך א מצוות עשה שלא הזמן גרמא וואס פרויען זענען מחויב קומט אויס דא צוויי פלעצער אין די תורה סיי פריה ורביה און סיי מורא אב ואם וואס ביידע זענען לאו זמן גרמא, ביידע זענען פרויען מחויב, איז זאל מען זאגן שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, מען קען נישט ארויסלערנען פון דא אויף די רעשט פון די תורה? זאגט די גמרא ניין, ווייל צריכה, מען דארף האבן די ביידע פסוקים, ווייל דאי כתב רחמנא מורא, ולא כתב פריה ורביה, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען אין די תורה מורא נישט פריה ורביה, וואלט איך געזאגט הוה אמינא, וכבשוה אמר רחמנא איש דרכו לכבוש אין אשה דאין דרכה לכבוש לא, פשט ביי די מצוה פון פריה ורביה שטייט ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, אז דער אייבערשטער האט באפוילן פאר דעם מענטש ער זאל כובש זיין די וועלט, איז ווער איז דרכו לכבוש? ווער נארמאל איז כובש? א מאן, נישט א פרוי. און ממילא טאמער עס וואלט נאר געשטאנען אין די תורה ביי מורא אב ואם אז א פרוי איז אויך מחויב וואלט איך געזאגט יא, דארט יא, אבער פריה ורביה נישט, ווייל פריה ורביה איז א פרוי דאך נישט שייך ביי וכבשוה, איז פאר דעם דארף איך האבן א ספעציעלע לימוד אז ביי פריה ורביה זענען פרויען אויך מחויב, ווייטער ואי כתב פריה ורביה ולא כתב מורא, ווען עס וואלט נאר געשטאנען פריה ורביה נישט מורא, הוה אמינא וואלט איך געזאגט איש דסיפק בידו לעשות אין אשה דאין סיפק בידה לעשות לא, וכיון דאין סיפק בידה לעשות לא תתחייב כלל, צריכה, פשט ווען עס וואלט נאר געשטאנען די מצוה פון פריה ורביה און נישט די מצוה פון מורא וואלט איך געזאגט אז פרויען זענען טאקע פטור פון מורא אב ואם, פארוואס? ווייל א פרוי קען דאך טאקע נישט מקיים זיין מצות מורא אב ואם טאמער זי האט חתונה געהאט און איר מאן לאט נישט, ווייל די מאן קומט פאר אירע עלטערן, און מילא וואלט איך געזאגט אז היות וואס ס'איז דא א תקופה אין משך די לעבן פון א פרוי, דאס דהיינו נאך די חתונה, וואס זי קען נישט מקיים זיין מצוות מורא אב ואם, איז אפשר זי אינגאנצן פטור, דערפאר דארף מען די לימוד אז ס'איז נישט אזוי, אז א פרוי איז יא מחיוב מיט די מצוה פון מורא אב ואם, איז על כל פנים הייסט עס נישט שני כתובים הבאים כאחד ווייל מ'דארף די ביידע לימודים, און ממילא קומט אויס אז מ'קען יא ארויסלערנען פון מורא אב ואם אויף די רעשט פון די תורה, אז ביי מצות עשה שלאו זמן גרמא, זענען פרויען מחיוב, אבער וואס האבן מיר פריערט געזען אז די גמרא האט געפרעגט אז פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון תלמוד תורה און פריה ורביה אדער לויט רבי יוחנן בן ברוקה פון תלמוד תורה און פדיון הבן אז ס'איז נישט אזוי ווייל מ'זעט דאך ביי תלמוד תורה און פדיון הבן אז ס'איז א מצות עשה שלאו זמן גרמא און פרויען זענען פטור איז אויף דעם האט די גמרא געענטפערט אז שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים אבער אויף דעם פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים אלא למאן דאמר מלמדים מאי איכא למימר דאס איז אלץ גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט אז שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים וואס טוט זיך אבער לויט די מאן דאמר וואס האלט שני כתובים הבאים כאחד מלמדים יעצט פריערט האט מען אויך געזען די קשיא, און די גמרא האט עס נאכנישט פארענטפערט. פשט, אונז האבן מיר אוועקגעשטעלט דא מיט א פעסטקייט, מיט א קלארקייט א כלל, אז מצות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען פטור, מען לערנט עס ארויס פון תפילין. די זעלבע זאך אונז האבן מיר אוועקגעשטעלט א כלל, אז מצות עשה שלאו זמן גרמא, זענען פרויען מחיוב, מען לערנט עס ארויס פון מורא אב ואם. אבער, אויף ביידע האבן מיר געפרעגט וואס טוט זיך מיט די יוצא מן הכלל? מען זעט דאך ביי מצה און הקהל, אז ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, וואס פרויען זענען מחיוב, און מען זעט תלמוד תורה פדיון הבן, איז א מצות עשה שלאו זמן גרמא, און פרויען זענען פטור. איז לויט די מאן דאמר וואס האלט שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, לויט אים איז גוט, אבער לויט די מאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, איז שווער די ביידע קשיות, פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון מצה און הקהל אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחיוב, און פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען פון תלמוד תורה און פדיון הבן אז מצות עשה שלאו זמן גרמא זענען פרויען פטור, איז די תירוץ אויף די קשיא, וועלן מיר זעהן אם ירצה השם אין די קומענדיגע שיעור.